א גוטן ערב שביעות, כ'האב שוין געמאכט א שיעור פאריגע וואך אויף שביעות. פאר מער פאר די בני עליה. יעצט וויל איך רעדן אביסל צו די וואס האבן אביסל זיך אויסגעגליטשט און זיי ווילן צוריק קומען. איך וויל ענק זאגן וואס איז דאס דער יום טוב שביעות. דער יום טוב שביעות איז וואס ווערט אנגערופן אויף ענגליש. א ניו קאמיטמענט. דאס איז דער גאנצער יום טוב שביעות. מען הייבט יעצט אן אריינצוגיין אין די זעלבע זאך ווי מען איז אריינגעגאנגען מיט אפאר טויזענט יאר צוריק, ס'גייט זיך איבער'חזר'ן דער מעמד הר סיני, און ס'גייט זיך צוריק איבער'חזר'ן די קאמיטמענט, דאס צוזאגעכץ וואס די אידן האבן געזאגט פאר'ן אייבערשטן, נעשה. ונשמע. זיי האבן געזאגט פארן אייבערשטן, אונז העמיר טון און נאכדעם העמיר הערן, אונז זעמיר קאמיטעד צו טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז. יעצט, יעדע זאך ווייסט מען אונז אז כל התחלות קשות, ס'דא זייער אסאך בחורים און מיידלעך וואס זיי זאגן זיי זענען אוועקגעקראכן פון וועג, ס'דא מיידלעך וואס זיי זאגן איך ווייס נישט וויאזוי איך קען מיך שוין צוריקדרייען, ווייל למעשה ווען א מיידל טוט וואס מ'טאר נישט קען מען דאך גראד וויסן, און זיי פרעגן וויאזוי קען איך אזוי חתונה האבן און זיי ווילן אוועק גיין אינגאנצן פון אידישן וועג און איך זאג זיי ניין מאך נישט אזא מיסטעיק מאך נישט אזא נארישקייט, ווען א מענטש הייבט טון און ווי ער הייבט טון און וויאזוי ער איז שוין פארפארן איז ביים אייבערשטן זייער חשוב ער זאל צוריק קומען און איך זאג זיי אייביג דו ווייסט דאך נישט וואס דיין חתן צו דעם יונגערמאן וועם דו העסט חתונה האבן וואס ער האט אלץ אפגעטון, איך האלט אז מען דארף זיך דורכרעדן ביי די באשאו, מען דארף זאגן איך האלט דא און איך האלט דארט און זי זאל זאגן ווי זי האלט, אזוי אז עט די ענד אוו די דעי טאמער זיי ביידע זיך וועלן אינאיינעם צוזאמענשטעלן און צוריקקומען עט עס זיין אסאך גרינגער. ס'האט אמאל געזאגט איינער וואס איז מער, איינער וואס האט קיינמאל נישט געזינדיגט, דאס הייסט FFB פרום פראם בירט, אדער איינער וואס האט שוין צאמגעזינדיגט און ער איז א BT א בעל תשובה, האט יענער געזאגט, אז א בעל תשובה איז אסאך מער ערליכער ווי א פרום פראם בירט, ווייל דער פרום פראם בירט מיינט, אוי ווען איך גיי מיר ווען נאכגעבן יענע תאווה מיט דעי תאווה מיט אהער מיט אהין, ווער ווייסט ווי גוט ס'וואלט געווען מיין לעבן, דער אנדערע דער BT דער בעל תשובה איז שוין דורכגעגאנגען דאס אלעס און ער זעט אז ס'איז גארנישט און ער האט זיך צוריקגעקערט צום אייבערשטן. יעצט, ס'קומט יעצט שביעות דארף מען מאכן א קאמיטמענט, רבונו של עולם איך זאג דיר צו, נאו מאר זנות, נאו מאר דראגס, נאו מאר הענגינג אראונד אז דו ביסט גענוג אלט האב חתונה, אז דו ביסט נישט גענוג אלט זאלסטו לערנען אסאך מוסר ספרים ביז דו'סט ווערן צו די ריכטיגע יאר וואס דו'סט קענען חתונה האבן, און דאס איז קבלת התורה, די קבלת התורה איז אז מען מוז זיך קאמיטן אז מען גייט זיין גוט, ס'שטייט אין פסוק אין שמות י ט פסוק ג' שטייט אזוי והיה אם שמוע תשמעי בקולי, זאגט רש"י. אם עתה תקבלו עליכם, אויב דו וועסט דיך קאמיטן, דו וועסט מקבל זיין איך גיי ווערן גוט, זאגט רשי יערב לכם מכאן ואילך, עט ענק אנהייבן צו ווערן זיס, דו מוזט מחליט זיין, דו האלטסט ביים טוהן וואס דו האלטסט ביים טוהן גוט, און דעמאלטס וועט ער נאכדעם ווערן זיס, זאגט רשי שכל התחלות קשות, און אין מכילתא שטייט אויך אזוי, עתה קבלו עליכם שכל התחלות קשות.

מען הערט אויס נאך מצוות, און ווידעראום פארקערט טאמער איינער טוט נישט איין מצוה, טאמער האט ער פארגעסן איין מצוה, משכיחין אותו מצוות הרבה מאכט מען אים פארגעסן אסאך מצוות, שנאמר ס'שטייט אם שכוח תשכח, סאו דאס דארף א מענטש וויסן, דער דרך אין עבודת השם איז דו מוזט אויף דיר מקבל זיין דו ווילסט זיין גוט, און נאכדעם וועט עס אנהייבן צו ווערן זיס. די גמרא ברענגט אויך אין מסכת עירובין דף נ"ד עמוד א', אמר רבי שמואל בר נחמני, מאי דכתיב וואס איז דאס וואס עס שטייט אין פסוק איילת אהבים ויעלת חן, זאגט דארט די גמרא למה נמשלו דברי תורה לאיילת, איילת דאס איז למנצח על איילת השחר, דאס איז אזא חיה, און זאגט דארט די גמרא לומר לך, מה איילה די איילה רחמה צר וחביבה על בעלה כל שעה כשעה ראשונה, זי האט זייער א שמאלן רחם, און יעדעס מאל ווען זי וואוינט מיט איר מאן איז האט דער מאן א געוואלטיגן הנאה און ער האט זי ליב אזוי ווי דאס ערשטע מאל וואס זיי האבן געוואוינט, אף דברי תורה חביבין על לומדיהם. די זעלבע דברי תורה זענען געליבט אויף די וואס זיי לערנען עס כל שעה ושעה, יעדעס מאל מען חזר'ט עס נאכאמאל און נאכאמאל כשעה ראשונה, ויעלת חן, וואס הייסט ויעלת חן? שמעלה חן על לומדיה, ס'ברענגט ארויף חן אויף די וואס זיי לערנען די הייליגע תורה. יעצט דא דארף מען אביסל צולייגן א אינטערעסאנטע זאך, די גמרא זאגט ווי ווייט דער אייבערשטער האט אין זין יעדע זאך השגחה פרטית, זאגט די גמרא אז איילה איר רחם איז זייער שמאל. און ווען ס'קומט די צייט אז זי זאל האבן א קינד קען זי נישט געבוירן, און דאס קינד קען חלילה נישט ארויסקומען לאויר עולם, מאכט דער אייבישטער אז ס'זאל קומען א שלאנג און עס זאל געבן א בייס דארטן באותו מקום, און ממילא עפנט זיך אויף די רחם און עס קומט ארויס דאס קינד. סאו, צאמשטעלנדיג די צוויי גמרות, דאס איז א מורא'דיגע זאך, דאס וואס די איילה האט א שמאלן רחם וואס דאס מאכט אז דער מאן זאל. זיך פילן אזוי ווי יעדעס מאל ווי דאס ערשטע מאל, דאס האט אבער א זייער א שוועריקייט אז ווען זי האט א קינד דארף קומען א שלאנג און איר געבן א ביס ווייל אנדערש קען זי נישט האבן קיין קינד, זעהן מיר פון דעם אז יעדע זאך כאטשיג ס'איז שווער פאר איר נאכדעם וואס זי דארף האבן א ביס זאל ער עפענען דעם רחם, פון דעסטוועגן דאך. איז דאס געוואלדיגע חביבות און דאס ליבשאפט וואס איר מאן האט פון דעם, איז איר ווערט אלעס דורכצוגיין. וועגן דעם ברענגט די גמרא ביי דעם ענין פון ליבשאפט צוצוגלייכן צו תורה, ברענגט די גמרא דעם ענין פון איילה, פארוואס? ווייל כאטשיג ס'איז זייער שווער צו לערנען תורה, זייער שווער, אבער ס'איז נאר שווער דעמאלטס, ווען מען לערנט נישט גענוג, אבער טאמער לערנט מען גענוג געפילט מען אזא מין ליבשאפט אין די הייליגע תורה אז די אלע שוועריקייטן לוינט זיך אז דו זאלסט קענען לערנען די הייליגע תורה. דער חתם סופר טייטש בעל כרחך אתה חי אז אויב ס'איז בעל כרחך דעמאלטס איז א סימן דו לעבסט. ער זאגט עס איז געווען ביי אונז איינער עפעס א גרויסער גביר ער האט געהאט פון אלעם גוט און ער האט זיך גענומען דאס לעבן ער האט נישט געוואלט מער לעבן ער האט שוין נישט געהאט פארוואס צו לעבן אז ס'איז שווער דאס לעבן איז א סימן מ'לעבט. די זעלבע אויך אז ס'איז שווער צו לערנען די תורה, אבער ווען דו ביסט אדורך געגאנגען דעם נסיון נאך א האלבע שעה צו נאך א שעה, פילסטו די זיסקייט פון די הייליגע תורה. שטייט אויך אין די גמרא, די חזל זאגן, פתחו לי פתח כחודה של מחט, עפן מיר א טיר ווי א קליינע נאדל, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, כ'וועל דיר עפענען א גרויסן זאל.

זאגט דארטן דעם פסוק ער טייטשט לפתח חטאת רובץ אז דארטן ווי מען עפענט די טיר ווי מען הייבט אן דארטן ליגט דער גאנצער בעל דבר, דער יצר הרע ליגט נאר ביים עפענען פון די טיר, ווייל ווען מען הייבט שוין אן צו פילן א טעם אין עבודת השם איז טעמו וראו כי טוב השם. יעצט. עה ר' חזקאל לעווינשטיין אין אור יחזקאל אין חלק ה שרייבט אז דעם טעם פארוואס דער אייבישטער האט אזוי געמאכט אז ס'זאל זיין זייער שווער אנצוהייבן עבודת השם זאגט ער ווייל טאמער נישט איז דאך נישט קיין יושר, דער מענטש פילט א טעם אין לערנען, ער פילט א טעם אין דאווענען און ער שפרינגט פון דער טעם, נו, קומט דאך אים נישט קיין שכר, ער פילט דאך א פיינעם טעם אין דעם. איז ווי זאל אים דער אייבישטער באצאלן שכר. דעם וואס ס'איז זייער שווער געווען פון אנפאנג, איז באקריגט ער דעם שכר אויף דעם וואס ער האט אנגעפאנגען, ווייל אז נישט וואלט אינגאנצן נישט שייך געווען קיין שכר. יעצט, זיי ברענגען די אלע מוסר ספרים אז א מענטש זאל זיך נישט אויסלערנען פון גשמיות, ווען א מענטש, לאמיר זאגן, טראגט, לאמיר זאגן, צוואנציג פונט סחורה, און ער איז געגאנגען פינף גאסן, איז, מאכט ער א חשבון, צוואנציג פונט, ס'איז מיר געווען שווער, אבער כ'האב שוין נישט קיין כח, אבער לאמיר זאגן פופציג פונט וואלט איך נישט געקענט נעמען, הונדערט פונט וואלט איך זיכער נישט געקענט נעמען, אדער איינער איז געשווימען, ער איז געשווימען א וועג פון א מייל, און ער האט שוין נישט קיין כח, איז טראכט ער, שטעל דיר פאר ווען מ'דארף שווימען נאך צוויי מייל, כ'וואלט שוין זיכער נישט אויסגעהאלטן. זאגן די ספרים אין עבודת השם איז נישט אזוי, ס'איז פונקט פארקערט. די גאנצע איז די התחלות קשות. איינמאל האט דאס דורכגעבראכן פון אנפאנג גייט עס שוין נאכדעם פון זיך אליינס. דו דארפסט נאר ממש ביי די התחלה דיך מוטשענען און נאכדעם וועט עס שוין גיין זייער גוט און גרינג. און דער מדרש שמואל אין אבות פרק ד' משנה ב' זאגט אזוי, איך זאג נאך זיין לשון, אפשר שיאמר האדם, א מענטש קען טראכטן מי אני שאוכל לכבוש וללכוד עיר ומגדל ראשו בשמים, ווי קען איך אייננעמען א גרויסע שטאט וואס איז ביז צום הימל גרויס, דאס מיינט מען דעם יצר הרע, ויתייאש האדם וילך, וועט זיך א מענטש מתייאש זיין, וועט נישט וועלן מלחמה האלטן, לכך אמר התנא, זאגט דער תנא שהדבר קל עד מאוד לכבשו, וזה במה שתהיה זהיר בתחילה.

געזאגט דאס איז מנוסה, כשישכים אדם בבוקר ויקבל עליו ביום ההוא עול תורה באמת ובלב שלם, א מענטש שטייט אויף אינדערפרי, איך, היינט גיי איך מקבל זיין דעם עול תורה, אדער די בחורים וואס זיי ארבעטן, היינט וועל איך נישט זינדיגן, איך וועל נישט קוקן ווי מען טאר נישט, איך וועל פראבירן וואס ווייניגער צו קוקן ווי מען טאר נישט, איך וועל נישט טון וואס מען טאר נישט, און אזוי ווייטער, זאגט ער, היינו, שיגמור בליבו שלא ישמע לשום דבר ולא יבטלנו שום טרדה, ער וועט מאכן זיכער אז גארנישט וועט אים נישט שטערן.

ובשביל שהיה משרת משה, ווייל ער האט באדינט משה רבינו זכה לירושתו, איז ער גאר געווארן דער יורש פון משה רבינו, שהי' מכבדו, ער האט מכבד געווען משה רבינו, ופרס הסדין על הספסל, ער האט אויסגעשפרייט א ליילעך אויף זיין. בענקל וישב תחת רגליו און ער האט זיך געזעצט אונטער די פיס פון משה רבינ'ען און געזאגט, רבי וואס דארפסטו נאך? לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא האט דער אייבישטער געזאגט איני מקפח שכרך כ'נעם נישט צו דיין שכר ועליו נאמר און אויף אים שטייט אין פסוק נוצר תאנה יאכל פריה דאס איז די לשון המדרש ילקוט שמעוני משלי יעצט אין ילקוט מעם לועז, אין דברים עמוד רמ"ז ברענגט ער עס אין נאמען פון מדרש חדש, ליבו של יהושע לא היה פתוח תחילה, ער האט געהאט א פארשטאפט הארץ, היו ישראל מבזים אותו, אידן האבן אים פארשעמט, ומפני ששימש את משה רבינו, פתח הקדוש ברוך הוא לבבו, האט אים דער אייבערשטער געעפענט זיין הארץ, ער זעהט פון דעם אלעם. ס'איז נישט נאר מ'דארף לערנען, אמאל האט איינער א שוואכן קאפ, מ'דארף זיך אויסוויינען פארן באשעפער, און מ'דארף אויכעט ליידן בזיונות, מ'האט אים מבזה געווען, ער האט געליטן די בזיונות. יעצט שטייט דארטן אז די.

בעפאר ס'גייט אריין מעדנים בתוך מעיך זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל אריין גיין תורה, ס'איז נישט נאר מ'לערנט און מ'דאוונט און מ'טוט עבודת השם, ס'האט צו טון מיט השגה, מ'דארף וויינען צום אייבערשטן און יעדן טאג ווען מ'הייבט אן דארף מען טון צוויי זאכן. איינס איז מען זאל מקבל זיין אויף זיך דעם עול תורה און דעם עול מצוות, און אויכעט מען זאל האבן א הסכמה אז איך וועל היינט טון נאר גוט. די גמרא ברענגט אויף רבי עקיבא און בן עזאי, מדרש הלל ברענגט אזוי, ס'איז אין אוצר המדרשים חלק א' עמוד קל"א, ס'שטייט ההופכי הצור אגם מים מלמד שהיו רבי עקיבא ובן עזאי טיפשים בדור הזה רבותי איך געב ענק אן אדרעס מען טאר נישט נאכזאגן אזאלעכע ווערטער רבי עקיבא און בן עזאי זענען געווען טיפשים אין זייער דור ועל ידי שציערו עצמם על תורה פתח להם הקדוש ברוך הוא פתח לתורה און ווייל זיי האבן זיך

איז געקומען בן עזאי ער האָט זיך מפרש געווען ודברים אַזעלכע שהיו סתומים בעולם וואָס איז געווען פאַרשטאָפּט אין די וועלט עמד רבי עקיבא ופירשם מלמד וואָס מיינט מען מיט דעם צו זאָגן שראתה עינו של רבי עקיבא במרכבה דער הייליגער תנא רבי עקיבא האָט געזען די מרכבה כדרך שראתה עינו של יחזקאל הנביא און צוויי טיפשים געווען, און ווען נישט די מדרש זאגט זאג איך עס נישט נאך, די מדרש זאגט רבי עקיבא און בן עזאי געווען טיפשים אין זייער דור, נאר וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען, זיי האבן זיך מצער געווען אז זיי ווילן קענען לערנען תורה, האבן זיי געזען די מרכבה, אזוי ווי יחזקאל הנביא. האט געזעהן די מרכבה, זאגט די מדרש לכך נאמר ההופכי הצור אגם מים, דער אייבערשטער האט איבערגעדרייט א צור, דאס איז א, די קאפ איז געווען א פארשטאפטע קאפ, א פעלזן שטיין, איז עס געווארן אן אגם מים. אגם מיינט מען אן אגם של תורה ווייל אין מים אלא תורה. איז רבותי נאכאמאל ס'האט נישט מיט וואסערע א גוטן קאפ דו האסט און מיט וואסערע א שלעכטן קאפ, ס'האט מיט וויפיל דו האסט געבעטן דעם אייבערשטן און וויפיל דו האסט דיך מקבל געווען אז דו וועסט זיין א מתמיד אין דאס לערנען און טון די מצוות און אויכעט וויפיל בזיונות דו האסט געליטן. מען האט דיך גערופן טיפשים. איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס ס'ווערט געברענגט אין סדר הדורות, און עס איז נישט קיין מעשה ביכל. סדר הדורות ווערט געברענגט אז אין הייליגן רמב ם ברענגט אלף החמישי עמוד צוויי הונדערט און זעקס און אויך אין מדרש תלפיות ענף רמב ם ברענגט ער עס בשם שלשלת הקבלה זאגט ער אזוי קיבלתי מזקן אחד שזה המעשה ראה בקונטרס ישן כ'האב מקובל פון אן אלטן זקן אז דאס האט ער געזען אין אן אלטן קונטרס כי ר' מיימון אביו של הרמב ם לא רצה לקחת אישה. ע, דער טאטע פונעם רמב ם ר' מיימון האט נישט געוואלט חתונה האבן, ויהי כמו בחצי ימיו, ער איז שוין געווען אין די מיטלערע יארן, איך ווייס נישט וויפיל דעמאלטס איז געווען חצי ימיו, אבער דעמאלטס האט מען נישט געלעבט אזוי לאנג ווי היינט, ובא לו בחלום איש אחד אים געקומען איינער אין חלום וציווה לו און ער האט אים געזאגט שיקח לאישה בת קצב פלוני שהיה דר בעיר אחת קרובה לקורטובה, אז ער זאל גיין נעמען א ווייב.

זי איז געשטארבן ווען זי האט געבוירן דעם הייליגן רמב ם, ואחר כך לקח אשה אחרת, האט ער נאכאמאל חתונה געהאט מיט אן אנדערע, והיו לו בנים ממנה, ער האט געהאט אסאך קינדער פון די צווייטע. יעצט זאגט ער דארטן דער רמב ם, וזה הרמב ם היה קשה הבנה מאוד, ער האט געהאט אזא פארשטאפטן קאפ אז ער האט גארנישט פארשטאנען. שכמעט רצון היה לו בלימוד, ער האט זייער שטארק געוואלט לערנען, ואביו היה מכהו עד כי נואש ממנו, דער טאטע האט געזען אז פון אים וועט שוין גארנישט אויסוואקסן, אזוי ווי ביי אונז אין חדר, דער רבי זאגט דו ביסט א א טמעטע קאפ, א טיפש קאפ, פון דיר וועט שוין גארנישט אויסוואקסן, אזוי האט מען זיך דאך ארומגעשפילט נעבעך. בקיצור, דער רמב ם'ס טאטע האט אים א נאמען געגעבן דו בן הקצב, א קצב יונגס א זון. ויגרשהו מביתו האט אים ארויסגעווארפן פון שטוב. הרמבם הלך לו לבית הכנסת, דער רמבם איז געגאנגען אין שול וישן און ער איז געשלאפן ויקץ און ער האט זיך אויפגעוועקט ומצא עצמו נהפך לאיש אחר, ער האט זיך געטראפן פאר א נייעם מענטש. וברח מפני אביו און ער איז אנטלאפן פון זיין טאטן וילך אל עיר שהיה שם.

ואחר הדרשה, נאך די דרשה, קמו אביו ואחיו, ס'זענען אויפגעשטאנען זיין טאטע מיט די ברידער, וישקוהו ויקבלו אותו בסבר פנים, זיי האבן אים מקבל געווען בסבר פנים, זאגט ער דא, וקיבלתי מחכמי הדור שמצאו כתוב, ער האט געטראפן ס'איז געשריבן שעמד ער איז געשטאנען עם רבו מיט זיין רעבן סגור צוגעשפארט במערה י ב שנים רצופות, צוועלף יאר רצופות, ושם קיבל תורתו, דארט האט ער מקבל געווען די תורה. איז בגיל ל ד ווען ער איז געווען פֿיר און דרײַסיק לחייו התחיל לחבר את ספרו משנה תורה ועשר שנים היה יושב רבינו משה בחדרו ער איז געזעסן אין צימער ולא יצא מפתחו עד שסיים און ער איז נישט ארויס פון זיין טיר ביז ער האט עס מסיים געווען ובלילה און ביינאכט שהשלימו ווען ער האט עס געענדיגט בא לו במראה רבינו מימון אביו ואדם אחר עמו איז געקומען אין חלום צו אים דער רבינו מימון זיין טאטע און אויכעט אן אנדערע מענטש, ואמר רבינו מימון אביו, און רבינו מימון אביו זאגט אים, הנה זה משה רבינו, דאס איז משה רבינו, ואמר לו, האט ער אים געזאגט, באתי לראות מה שעשית, איך בין געקומען זען וואס דו האסט געמאכט. וכשראה ווען ער האט געזען, אמר האט משה רבינו געזאגט פארן רמב ם יישר כח, איך דאנק דיר שטארק פאר דעם, יעצט איך ליין דאס נישט פון עפעס א מעשה בוך וואס מען האט יעצט געדרוקט, איך ליין עס פון צוויי ספרים, פון סדר הדורות און פון מדרש תלפיות, איר הערט וואס דא טוט זיך? שטעל דיר פאר דער טאטע האט אים ארויסגעווארפן און ער האט זיך אליינס געמוזט אויפארבעטן, קינדערלעך טייערע דער טאטע ווארפט דיך ארויס, מסתמא האט דיין טאטע נישט קיין זכי' צו אזא הויעכע נשמה. לאך דיך אויס, דו טו ווייטער דיינס, און דו שטייג ווייטער אין תורה און אין יראת שמים. דארפסט דיך גארנישט דערשרעקן. שפעטער וועט דיין טאטע קומען און כאר'ל מיט משה רבינו און זאגן יו דיד א גוד דזשאב סאן, האסט גוט געטון. יעצט איז דא איינער פון די ראשונים, ער האט געהייסן ר' שמשון ברב לעזער, ער האט מחבר געווען דעם ספר ברוך שאמר, ברענגט ער דארט אין די הקדמה פארוואס רוף איך דעם ספר ברוך שאמר, משום מעשה שהיה. ווען איך בין געווען קליין האב איך גארנישט געקענט, איך בין געבליבן א יתום פון מיין טאטן און מיין מאמען, און איך בין געווען אלט אכט יאר, קיינער האט מיט מיר נישט געלערנט, אפילו דאווענען האב איך נישט געקענט, איך האב נאר געקענט איין זאך, ברוך שאמר ווייל ס'איז געווען מיט גרויסע ווערטער אין סידור, און דאס האב איך מיך אויסגעלערנט, איך האב געבעטן מענטשן אין שול זאל מיך דאס אויסלערנען, און איך פלעג גיין פארן ארון קודש און איך האב מיך אויסגעשטרעקט און איך האב געוויינט פארן אייבערשטן, דעם מזמור ברוך שאמר ווייל דאס האב איך דאך געקענט. ביז דער אייבערשטער האט אים געגעבן אזא מין ברייטקייט אז ער האט מחבר געווען א ספר אויף הלכות, א באקאנט ספר, ס'הייסט ברוך שאמר און ער איז צווישן די גדולי הראשונים, ס'איז דא א ספר ריקאנטי, איינער פון די ראשונים, ר' מנחם ריקאנטי, ער האט זייער ליב געהאט צו לערנען אבער ער האט געהאט א פארשטאפטן קאפ, די אלע זאכן וואס די רעבעס האבן אויף אונז געשריגן, דו פארשטאפטער קאפ. איך געשריגן ממש פאר גארנישט, איך זעה די אלע פארשטאפטע קעפ זענען געווארן נאך דעם גרויסע מוצלחים, אפילו נישט נאר אין תורה און אין יראת שמים, זיין ביזנעס לייט מיט אלעם, ווי איז געווען זיין פארשטאפטער קאפ? די תירוץ איז די רבי האט געהאט א פארשטאפטן קאפ, פלעגט דערציילן א מעשה, ס'איז געווען א יונגל געווען זייער ווילד אין חדר, בקיצור, אזוי ווי די סדר איז היינט מ'גייט צו א סייקאלעדזשיסט און ער זאגט ער האט ACDC BGKLMNOP, יעצט קענסט די אלע מיני נעמען. בקיצור ער געט דעם קינד צוויי טאבלעטס ער זאל נעמען יעדן אינדערפרי און ער זיין א מענטש און ער איז געזעסן אויבן אן לעבן רעבינס טיש און יעדעס מאל ווען די רבי איז ארויס געגאנגען אינמיטן די רבי האט זיך געמאכט א קאפי און ער איז ארויס געגאנגען אינמיטן אמאל צו שמועסן צו אמאל סתם צו אין בית הכסא צו ווי בקיצור די אינגעל האט אריין געווארפן די צוויי טאבלעטן דעם רעבן אין די קאווע און ס'האט זיך אויפגעלאזט און די רבי האט גענדיגט די קאווע און פארטיג. אדורך געווען א חודש גייט מען נאכאמאל פאר עוועליועישן. זאגט דער פסיכיאטער, אינטערעסאנט. דאס קינד איז עפעס אזא מין אנדערש געווארן, ס'איז אנבעליוועבל. איז בקיצור זאגט דער דאקטער, זעהסט ברוך השם די מעדיקעישן ארבעטן גוט. זאגט די קינד, יא יא ס'ארבעט גוט פארן רעבן, איך לייג עס אים אריין אין די קאווע און ער טרינקט עס אויס איז ער נארמאל. בקיצור, זיי האבן אונז גערופן אלע מיני מיסע נעמען. בקיצור, דער ר' מנחם ריקאנטי האט געהאט א א קלאץ קאפ, ער האט גארנישט פארשטאנען, זייער געוויינט צום אייבערשטן, דער אייבערשטער זאל אויסברייטערן זיין הארץ און זיין שכל צו די תורה. איינמאל איז ער געווען אינמיטן ער געפאסט זייער שטארק און געווען אין שול און איז איינגעשלאפן. ס'איז געקומען א מענטש און ער האט אים געגעבן צו טרינקען, ער האט אים געזאגט טרינק דא אביסל וואסער, און ער האט אפילו נישט געקענט אויסטרינקען דאס גאנצע וואסער, דער מענטש האט צוגענומען דעם גלאז און ער איז נישט דא מער, און שוין, ער איז ווייטער געבליבן אין בית מדרש, און ער איז ארויסגעגאנגען, און ער האט אנגעהויבן צו באקומען א ברייטע הבנה אין תורה, און ער האט געמאכט דעם ספר רעקאנטי על התורה, און אויך טעמי המצוות, וואס דאס איז אויך פון רעקאנטי, למעשה ביי אר"י הקדוש געפין מיר אויך אזוי. דער אר"י הקדוש איז געקומען, ער האט זיך געפאסט און מסגף געווען אין מצרים, ער איז געקומען און האט געטראפן רבי חיים וויטאל'ן און האט אנגעהויבן צו לערנען מיט אים חכמת הקבלה, כאטשיג רבי חיים וויטאל איז געווען פון די גרעסטע בעל מקובלים און איז געווען אסאך עלטער פונעם אר"י הקדוש, פון דעסטוועגן דא זאגט ער, שטייט אין די שבחי הארי אז ער האט אים אראפגעטראגן אין כנרת וואס דארט גייט דורך די באר של מרים מוצאי שבת און ער האט ארויסגענומען א גלעזל וואסער און ער האט געזאגט, מאך א שהכל און טרינק דאס, שרייבט ר' חיים וויטאל, דעמאלטס האט ער אנגעהויבן משיג צו זיין אורות עליון. יעצט, האב איך שוין געזאגט, דאס גלעזל וואסער, דאס איז די טרערן, טרינק עס אויס, נישט חלילה מ'זאל גיין טרינקען טרערן, נאר אז מ'טרינקט אויס די טרערן, אז מ'פארלאזט גענוג טרערן, אפילו דו גיסט עס נאכדעם אוועק, גיבט דער אייבערשטער אין דיר אריין געוואלדיגע השגות, מ'זעט אמאל איינער לערנט, לערנט, ס'גייט נישט, גייט נישט, דאן ווערט ער עפעס אזא מין בעל מחדש, ס'פאלט אים ביי פון איבעראל, דאס איז אלץ השגות. אבער מען מוז קודם זיך פלאגן און פאסטן ביי היינט און אויב עס איז שייך אבער בעטן דעם אייבערשטן עס איז זיכער שייך. יעצט, מען דערציילט אויף מהרם שיק אז ווען ער איז געווען א קינד איז ער געווען א מורא'דיגער מתמיד, ער האט אויך געהאט א שוואכן קאפ, עד כדי כך, ער האט אמאל דערציילט פאר זיין שווער אז ווען ער איז געווען קליין האט ער נישט געקענט אפילו א בלאט גמרא לערנען, ער האט עס נישט געדענקט, און וואס מ'האט געלערנט דעם צווייטן בלאט האט ער פארגעסן דעם ערשטן בלאט, און עם כל זה האט ער ווייטער געלערנט און ווייטער געלערנט און ווייטער געלערנט, און ער האט געבעטן דעם אייבערשטן די גאנצע צייט, איך פארשטיי נישט, רבונו של עולם עפן מיר אויף מיין קאפ, און ווייל ער האט אזוי פלייסיג געלערנט און געבעטן דעם אייבערשטן האט זיך אים געעפנט מעיינות החכמה, ווייל די עיקר איז לערנען פלייסיג און בעטן דעם אייבערשטן, עכ"פ. ער געהאט א תלמיד דער מהרם שיק, ער האט געהאט א תלמיד ער געהייסן רבי שאול בראך, ער איז געווען קאשויער רב, דערציילט ער אז ער האט אמאל געהערט פונעם מהרם שיק ביי די פתיחה פאר וואס ער האט געזאגט פאר די ישיבה, ער האט געזאגט אין יענע טעג ווען ער האט נישט פארשטאנען גארנישט איז געווען אזוי, די גמרא זאגט אין מסכת יומא דף ל"ה עמוד ב', רבי אלעזר בן חרסום וועט מחייב זיין די עשירים, ווייל עס וועט קומען אן עושר וועט אים פרעגן פארוואס האסטו עס נישט געלערנט, האסט געהאט אסאך פארמעגן.

דער רב שאול בראך אז זיין רבי דער מהרם שיק האט געזאגט פאר די בחורים, גלייבטס מיר אז איך וועל מחייב זיין די אלע וואס זיי קענען נישט לערנען קיין גמרא זיי זאגן כ'האב געהאט א שוואכן קאפ, זאגט ער גלייבטס מיר מיין קאפ האט נישט תופס געווען איין ווארט וואס ס'שטייט אין די גמרא, כ'האב איבער גע'חזר'ט זייער אסאך מאל פערציג מאל און נאך די פערציג מאל האב איך ווידער נישט געדענקט ווי האט די רבי געזאגט די דברי יואל. מ'זאגט ויועיל לשכחה ביים הדרן, די רבי ווייל ווען מ'לערנט דף בית גייט מען דף בית, נאכדעם וואס ס'געשעהט איז אז סגייט אריין מ'לערנט דף ג' פארגעסט מען דף בית, נו, וועט דאך בלייבן אז די לעצטן בלאט וועסטו דאך קענען פון יעדן מסכתא, זאגט מען דעם הדרן ויועיל לשכחה האט דאס פארגעסן דעם לעצטן בלאט אויך, ער זאגט כ'האב פארגעסן אייביג אפילו נאכדעם וואס ער האט גע'חזר'ט פערציג מאל. האב איך געזען איך האב נישט קיין אנדערע ברירה, האב איך אנגעהויבן צו וויינען צום אייבערשטן, איך האב געזאגט פארן אייבערשטן, איך וויל דיך בעטן, דו האסט דאך נישט געפטר'ט א מענטש פון לערנען טאמער ער האט א שוואכן קאפ, האסט דאך נישט געפטר'ט א מענטש פון לערנען טאמער ער האט א שוואכע תפיסה, ער פארשטייט נישט גוט, בעט איך דיך הייליגער באשעפער אויב איך בין מחויב בלימוד התורה, געב מיר אויכעט אביסל שכל איך זאל קענען פארשטיין און געדענקען די תורה. דער הייליגער מהרם שיק געזאגט אזוי האב איך געטוהן וואך נאך וואך חודש נאך חודש ביז ברוך השם איך בין אנגעקומען צו די מדריגה אז ער איז געווען דער גרויסער מהרם שיק דער גרויסער פוסק. וועגן דעם וויל איך ענק זאגן בחורים, קיינער זאל מיר נישט קומען זאגן קיין תירוצים, איך בין נישט תופס, איך געדענק נישט, מיין קאפ איז צו שוואך, ס'איז נישט אמת, איך וועל ענק אלע מחייב זיין. ס'האט זיך אזוי ארויסגעארבעט דער הייליגער מהרם שיק, אז דער חתם סופר איז געווען זיין רבי, האט ער געזאגט איך קען נישט מחדש זיין קיין שום זאך קעגן דעם מהרם שיק ווייל ער אלע ספרים זענען אפן פאר אים, און ער פלעגט אים רופן מיין ספרים שאף, אזוי האט דער חתם סופר גערופן דעם מהרם שיק. ס'איז געווען א גרויסער גאון, ער האט געמאכט שאלות ותשובות רבי יצחק מפוזנא, פון פויזן, פון פויזן דאס איז פון א שטאט אין דייטשלאנד, ער איז געווען איינער פון די גרויסע גדולים, מען דערציילט אז ווען ער איז געווען א יונגער בחור האט זיין קאפ אויך נישט געקענט פארשטיין, נישט קיין לערנען די די גמרא, נישט משניות, ער האט געהאט א ברודער וואס האט געהייסן רבי יוסף, וואס דער רבי יוסף איז געווען ווי מען זאגט זיין וואטשער, ווייל זיי האבן געהאט א טאטן ר' אברהם און ער איז נפטר געווארן יונג, האט ער איבערגעלאזט דעם זון דעם ר' יוסף אז ער זאל נעמען קער פון דעם ר' יצחק, אסאך מאל ס'איז נישט געגאנגען האט נישט פארשטאנען האט ער אויף אים געשריגן מיט אלעם, די נאכט וואס ער האט געדארפט ווערן בר מצוה איז דער בחור דער ר' יצחק אריין געגאנגען אין בית מדרש און ער האט זיך באהאלטן אונטער די בענק. קיינער זאל נישט זעהן אז ער איז דארט, ממילא ווען דער שמש שפארט צו עט ער קען ער בלייבן אין בית מדרש, און ער איז אויפגעשטאנען און ער האט געעפענט דעם ארון קודש און ער האט געוויינט, הייליגער באשעפער כ'וויל נישט אומברענגען מיין לעבן, עפן מיר אויכעט א שטיקל הארץ איך זאל קענען פארשטיין די הייליגע תורה. ער האט אזוי געוויינט א האלבע נאכט ביז ער איז איינגעשלאפן און דער קאפ איז אים געווען אין ארון קודש, איז געקומען זיין טאטע פון הימל און ער האט אים געזאגט, מיין קינד וויין נישט, דיינע טרערן האבן בארירט דעם בית דין של מעלה, און יעצט האט זיך דערעפנט די שערי חכמה, און דאס אלעס ווערט געברענגט אין שאלות ותשובות פון ר' יצחק פיזנער. דאס טייטש ער האט זיך אזוי ווייט ארויפגעארבעט אז ער האט גאר געמאכט א שאלות ותשובות ספר. איר הערט וואס דא טוט זיך? קינדערלעך טייערע, די אלע זאכן וואס עטס ווילטס ענק איינרעדן איך קען נישט, איך בין אנדערש, די אלע זאכן איז א שאד פאר די צייט. יעצט, מען ברענגט דא מעשיות פון גרויסע צדיקים וואס זיי לעבן שוין נישט, נו אפשר איז דאס נאר געווען אמאל, היינט איז דאס נישט דא די זאכן. וויל איך ענק זאגן רבותי איך האב ענק שוין פארציילט אמאל א מעשה בדידי הוה עובדא איך גיי עס ענק נאכאמאל פארציילן. איך בין אויך אמאל געווען א יונגל נישט געווען דער גרעסטער מתמיד איך האב נישט אזוי ליב געהאט צו לערנען און אונז האבן מיר אויך געהאט חברים אין די גאס איז געווען דעמאלטס בימים ההם ווען איך בין געווען א יונגל האט מען שוין געהאט בייקס בקיצור איך האב נישט געהאט אבער איך האב געהאט חברים מיט בייקס און אונז האמיר אויך געוואלט יו נאו לייף.

שוין, ס'איז געווען א מחיה, מ'האט געלערנט, מ'האט געדאוונט, אלעס. משך'ן זומער האט ער אלץ געהאלטן אין איין זאגן פאר זיין שווער, פאר רבי הערשעלען, דו זעסט דעם נחום, דעם איז א שאד, ער קען וואקסן א, א, א גאון. עניוועי, זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן מיט מיין מאמע, זיי האבן געוואלט איבעררעדן זאל מיך שיקן אויף ארץ ישראל, ווייל דא אין אמעריקע, דא, ס'ארבעט נישט דא, דא איז מען ביזי מיט אלע שטותים. עניוועי, איך האב נישט געוואלט, איך בין געווען דא א יונגל, ס'האט מיר גארנישט געפעלט, ברוך השם, איר פארשטייט. מהיכי תיתי דארף איך פארן אויף ארץ ישראל, מען האט געלייגט א לחץ א דרוק און ס'איז געווארן אז פונקט דעמאלטס איז געקומען די וויזשניצער רבי איז געווען דעמאלטס רב דער ישועות משה איז געקומען דא אויף אמעריקע און ער איז געקומען דא נאך געלט ס'איז געווען אין אלול און מען האט זיך עפעס אזוי צוזאם געשטעלט און ער האט מיך געק ער איך בין געגאנגען זיך פארהערן אויף בארא פארק ער האט מיך פארהערט און ער האט געזאגט איך נעם דיך געלערנט דעמאלטס הגוזל קמא הגוזל בתרא און כ'האב עס געקענט געמאכט ווי אויס איך קען ענק נאך היינט יעדן תוס' כמעט פון דארט עניוועי. איז למעשה בין איך געפארן, כ'האב אבער זייער געבענקט, כ'בין א בענקעדיגער מענטש אויכעט, כ'האב נישט געוואלט אוועקפארן לאזן איבער דא אלע תענוגים מיט אלע, נע, כ'האב נישט געוואלט, באט ס'איז מידי חדא, בקיצור כ'האב געהאט דארט א ברודער, א עלטערע ברודער, ער האט געלערנט אין דושינסקי, ער זאגט איך בין מסכים צו קומען לערנען אויף בני ברק אין וויזשניץ, ווייל איך וויל דו זאלסט קומען און זאלסט קענען לערנען תורה, למעשה. און זיי האבן נישט געוואלט, דער ר' הערשעלע און אויכעט זיין איידעם אברהם מעכעלאוויטש זיין איידעם האט נישט געוואלט אז איך זאל פארן אין א סתמי ישיבה נאר א חסידישע ישיבה, עניוועי אזוי איז געווען און ס'איז געווען זייער פיין, איך קום אן מיט גרויס פלאג בין איך אנגעקומען אויף ארץ ישראל און די בענקעניש האט אנגעכאפט מורא'דיג ס'איז געווען ממש און כ'האב געהאלטן אין איין זאגן מיין ברודער איך פאר אהיים, ניין דאס איז דיין תכלית און קום און דו זעצט דיך לערנען פלייסיג. איך האב דאס, איך פאר אהיים. בקיצור, ס'האט אזוי געהאלטן אז איך האלט ביים אהיימפארן. ענדליך מיין ברודער האט געזען, ויהי כאמרם אליו באמרם אליו יום יום, כ'האב געהאלטן אין איין זאגן, ניין ניין, סא איך בין נישט אינטערעסירט און איך פאר. זאגט ער, ווייסט וואס, כ'וועל דיר זאגן, פאר, כ'האב שוין נישט קיין כח צו דיר. סא איך קען אהיימפארן א מחיה. כ'האב נאר געזאגט, איך וויל קודם פארן אויף ירושלים, ווייל מיין זיידע, ר' בנצל דער שוחט, ער איז געקומען אויף ארץ ישראל בימים ההם און געמאכט א ספר וראה בטוב ירושלים און ער איז געשלאפן ביי א קאזין זיינעם ר' נתן אהרן מאשקאוויטש און ער האט נאך געהאט דעם בעט ווי דער זיידע איז געשלאפן איך האב געוואלט הערן אביסל וועגן דעם זיידן וואס ער האט דארט אלץ אויפגעטון בקיצור איך מוז פארן איינמאל אויף ירושלים און נאכדעם פאר איך מיר אהיים און שוין ס'געווען אפגעשמועסט גיי איך אויף בני ברק. און איך גיי מיר מאכן א טיקעט, כ'האב געהאט א טיקעט אויף א יאר צוויי שפעטער, אבער קודם דארף איך דאך איבער מאכן דעם טיקעט, זעה איך א גרויסן סיין ס'שטייט אזוי, ס'וועט זיין א טקס אין פאנאוויטשער ישיבה אונטן, און הקהל מזומן, יעדער איז איינגעלאדנט, פרעג איך איינעם וואס איז דאס א טקס, זאגט ער דאס איז א קארנעוועל, דאס איז א מחיה, דארט געט מען אייזקרים, פאנטש, קוקיס מיט אלעם. אין קיצור, גיי איך אהין, קודם ה ה דעם טיקעט קען איך דאך מאכן א טאג שפעטער, עניוועי איך דארף דאך נישט יעצט משעבד זיין זיך צו מאכן דעם טיקעט, שוין קומען א טאג שפעטער, קודם גייט מען אויף א טקס, קומען מיר אריין דארטן, ס'איז געווען פאנאוויטשער ישיבה אויבן און אונטער דעם, דעמאלטס האט מען נאכנישט געהאט געבויעט די זעקס טויערן אונטן פאר די זעקס קדושים, זעקס מיליאן קדושים, ס'איז נאך געווען ווי מ'זאגט די ישיבה איז געשטאנען אויף עמודים, האט מען געמאכט א גרויסן סטעידזש, און זיי האבן זיך אויפגעשטעלט איך געדענק נישט וויפיל קינדער צו צוואנציג צו הונדערט איך געדענק נישט א אסאך קינדער און זיי האבן זיך פארהערט מדע מיט אהבה די ערשטע צוויי חלקים פון רמב"ם אויסנווענדיג אויפן לשון, ברררר אזוי ווי איך זאג אשרי יושבי. ס'איז געווען ממש נתפעל צו ווערן. נאכדעם האט זיך אויפגעשטעלט דער פאנאוויטשער רב, הרב כהנעמאן, און ער האט געזאגט, עס איז געווען טויזענטער מענטשן אין די גאס, גערעדט אויף א מייק, און ער האט געזאגט, רבותי ס'איז ניט צו פארשטיין, ס'קומען דא קינדער, קיינער איז נאך ניט בר מצוה, און זאלן קענען אויף אויסנווענדיג גאנץ מדע מיט אהבה, און זיי האבן צוגעזאגט זיי גייען ענדיגן אלעס, זיי גייען קענען גאנץ רמב"ם אויף לש. זאגט ער דאס איז א זאך וואס אמאליגע גאוני הדור האבן ניט געקענט, זיי האבן געמוזט נאכקוקן א רמב"ם, וויאזוי איז דאס מעגליך נאך אזא גרויסע מלחמה וואס מיר האבן פארלוירן אזויפיל אידן זאל דאס קענען געשען, זאגט ער מורי ורבותי די גמרא זאגט צדק צדק תרדוף הלך אחר בית דין יפה לר' עקיבא בבני ברק. די שטאט בני ברק הייסט נאך דעם הייליגן תנא רבי עקיבא, זיין זכות איז מגין אויף די גאנצע שטאט אז מען זאל צוריק ברענגען תורה נאך אזא גרויסע מלחמה, פונקט אזוי ווי רבי עקיבא ווען ער האט פארלוירן פיר און צוואנציג טויזנט תלמידים. איז ער געלאפן זוכן פינף תלמידים זיי איבערצוגיבן די תורה. ער האט עס אזוי געזאגט, ס'האט מיר בארירט די הארץ, האב איך געזאגט רבונו של עולם איך מאך מיט דיר א דיל, איי מעיק א דיל וויט יו, איך לאז אפ אלע תענוגים, איך פאר פון גאנץ אמעריקע, איך בין נישט אינטערעסירט מער אין גארנישט, איין זאך, רבי עקיבא'ס. סייעתא דשמיא זאל מיך אויך באגלייטן. בין צוריק געגאנגען אין די ישיבה, שוין נישט געדארפט גארנישט, כ'האב שוין נישט אפילו געדארפט פארן אויף ירושלים צו זעהן מיין זיידנ'ס בעט, ס'האט זיך אזוי געמאכט אז דעמאלטס יאר איז דער טשעבינער רב נסתלק געווארן, ער איז אוועק יו"ד בי"ת חשוון, און אפאר טעג שפעטער איז די גאנצע ישיבה געפארן. צו די לוויה בין איך שוין געווען אין ירושלים, און כ'בין שוין געווען אין מאה שערים קו"ף פ"א זיי"ן אין רחוב מאה שערים, דארט ווי מיין זיידע איז געווען, און ווי ר' נתנאל איז געווען, כ'האב מיט אים גערעדט א שעה צוויי, און צוריק געפארן, און מ'האט זיך געזעצט לעבן פארוואס ר' עקיבא זאל מגין זיין יעצט ר' עקיבא אויך די מקוואות, אמר ר' עקיבא אמר ר' עקיבא אשריכם ישראל, רבותי ס'איז דורך דריי יאר, נישט מער ווי דריי יאר, כ'האב ארויסגענומען די הוראה פון בית דין, איך האב געהאט מיין קאזין הרב דוד יונגרייז האט מיך עקסטרא פארהערט און געגעבן אן עקסטרא צעטל. ס'איז אויך געווען אין וויזשניץ אז מ'האט געמוזט לערנען יעדן טאג א דריי פערטל שעה מוסר, האב איך דורך געלערנט של"ה הקדוש ביידע חלקים, ס'איז דא חלק א' ב' ג' ד' אבער ס'איז צוויי חלקים, ווען די וויזשניצער רבי האט געפירט טיש פרייטאג צו נאכטס איז געווען די שיינע זמירות וואס מ'האט געזינגען, בין איך געזעסן ביי אויף מיין טיש דורך געלערנט דעם של"ה הקדוש אויף די סדרה פון די וואך. כ'האב אויך געלערנט רמבן על התורה און אויכעט די כתבי הרמבן די אלע אנדערע ספרים. ווען איך בין צוריק געקומען דא אויף ווילימסבורג האט זיך ר' נתן יוסף זייער געפרייט צו מיר ווייל איך בין דאך א תלמיד געווען נאך אין חדר, פרעגט ער ר' נחום וואס קענסטו? זאג איך אים יעדן רמבן אויפן חומש. האט ער געזאגט ער גלייבט נישט, זאג איך אים נעם א רמבן און הייב אן צו פרעגן, ער האט אויך געקענט גוט רמבן ער האט מיך געפרעגט אויסענווענדיג, און נאכדעם זאג איך אים של"ה הקדוש און איך וויל אייך זאגן חזקת הבתים, אונז האמיר געלערנט יעצט חזקת הבתים. זאגט ער wow ווייל אונז גייען מיר דא יעצט נאכאמאל לערנען חזקת הבתים ווייל אין סאטמאר האט מען דעמאלטס געהאלטן חזקת הבתים און ער האט מיך פארהערט ער געווען זעהר צופרידן ער האט געזאגט איך נעם דיך שוין אריין כאטשיג כ'האב דאך געהאט מיינע פראבלעמען איך בין געגאנגען צום כותל כ'האב געלערנט אין וויזשניץ אבער ער האט געזאגט אזא בחור ווי דו לאז איך נישט ארויס. די גאנצע זאך פון שבועות און ס'איז נישט נאר שבועות נאר יעדן טאג איז די קאמיטמענט איך גיי. אנהייבן א נייע לעבן, איי דידנט קעיר ענימאר, כ'האב אזוי ווייט נישט געקעירט אז דריי און א האלב יאר האב איך אפילו נישט געוואלט אהיים קומען, ווייל דער בין הזמנים איז געווען א שאד, לערנט מען גמרא, לערנט מען תוספות, גייט מען זעהן צדיקי הדור, פארט מען ארום צו זעהן קברי צדיקים, ס'איז געווען א שאד אפילו אהיים צו קומען. רבותי, איטס די קאמיטמענט, און דיס איז וואט שבועות איז אלל אבאוט. יעצט, א מענטש מאכט זיך א חשבון, כ'האב שוין אזויפיל צאמגעזינדיגט, כ'האב שוין אזויפיל שלעכטס געטוהן, וואס האב איך שוין פון די גאנצע זאך אז כ'וועל יעצט מיך צוריק דרייען? וויל איך אייך זאגן א מורא'דיגע זאך, דער רבי זכרונו לברכה, אין די תורה זאגט ער עס אסאך, און אום שובבים האט ער געוויינט, און ער האט דאס אמאל געזאגט פאר איינער פון די גרויסע רבנים וואס זיי האבן אים געפרעגט אז דער אייבערשטער האט געמאכט א בחירה און די רוסישע אידן האבן נישט קיין בחירה, נו וואס האט ער פון צו האלטן רוסישע אידן? האט דער רבי געזאגט, זייער ווילן איז אזוי ווי אונזער טון, אז זיי ווילן נאר אביסל מאכט פון דעם דער אייבערשטער גרויסע זאכן, און די זעלבע איז אויך, אונז אז אונז וויל מיר נאר אביסל, עס איז אזוי ווי אין די צייט פון די ראשונים וואס האבן געטון אסאך. דאס ביסל מיינט זייער אסאך. יעצט מיט דעם וועט עטס פארשטיין, מען לייענט דא א גאנצע זאך פון רות. כ'וויל אייך זאגן, כ'האב געמאכט א מקווה אפאר וואכן צוריק איבערגעמאכט א מקווה דא אין פלעטבוש. פלעטבוש איז דא א שול וואס הייסט שערי ציון. נישט נאר דארטן נאר ס'איז דא נאך אפאר שולן. איך האב עס געמאכט אין אן אנדערע שול, ס'הייסט די מאסעלטאן סינעגאג. ס'איז נישט קיין חילוק. איז דא דארטן א צעטל פון א רב פון ניינטין טוירטי פייוו וואס ער האט געזאגט אז וועלכער בחור אדער וועלכס מיידל וועט נעמען א גר אדער א גיורת איז קען ער נישט מער זיין א מעמבער ביי אונז, ער קען נישט ליגן ביי אונז אין בית החיים, ער קען גארנישט. שפעטער זענען געקומען נאך פופציג רבנים זיי האבן עס אונטערגעשריבן. ר' משה פיינשטיין האט זיך גערעגט, ער האט זיי אמאל אפגעקאלט, וואס איז וואס, די אלע זאכן וואס איז געזאגט געווארן אז מ'זאל ואהבתם את הגר מיט דעם אלעם איז נישט געזאגט געווארן ביי ענק?

ווען אונזערס א מיידל אדער אונזערס א בחור גייט אין מאנהעטן שווימען, די בעסט קעיס סינעריאו קומט זי צוריק מיט א גוי און ער קומט צוריק מיט א איטאליענער שיקסע. און ביי אונז איז דא אז טאמער האסטו דאס ביסטו אויס איד, אונז וויל מען נישט וויסן. האט ר' משה געזאגט, אה, דעמאלטס צי איך צוריק, און ס'האבן אלע רבנים צוריקגעצויגן, ווייל יעדער, יעדע קהילה דארף קענען אירע פראבלעמען, נישט אזוי ביי אונז די סאקריקן פירן די גאנצע שטאט, און זענען אליינס גרויסע נואפים מיט קברים גראבערס, באט עניוועי. איז למעשה זיי האבן אזא תקנה אז ס'נישט דא אזא מין זאך ווי גר און גיורת. עד כדי כך, איך וויל ענק פארציילן וואס איז געווען א מעשה, איך האב געהאלטן אינמיטן בויען די מקווה פאר אחיעזר, די כלים מקווה, איז געווען איינמאל האבן זיי געברענגט צו פון ארץ ישראל דעם הרב חכם עובדיה יוסף, וואס איינער פון די שטארקע רבנים אין די ספרדישע געגנט אין פלעטבוש איז הרב רפאל הררי, און ער איז א תלמיד פון דעם גרויסן עובדיה יוסף. עניוועי, פארוואס האבן זיי אים געברענגט? ווייל ס'איז געווען א מעשה אזוי, אין די קהילה האט זיך געדרייט א איד וואס ער איז געווען א ביליאנער און האט געהאט עפעס עקסקלוסיוו רייטס געוויסע מואוויס וואס מ'מאכט אין האליוואד וואס ער דיסטריביוטעט איבער גאנץ אמעריקע. קענט זיך פארשטעלן, נישט קיין ארעם יונגל. ויהי היום האט זיך געדרייט דארטן אין פלעטבוש. א גיורת, א פֿינף און צוואַנציק זעקס און צוואַנציק יעריג מיידל, א גיורת ער איז געווען מסתם אַכט און צוואַנציק צו דרײַסיק, און זיי האבן זיך אינאיינעם געוואלט חתונה האבן, בקיצור איז ער צוגעגאנגען צו דעם רב רפאל הררי און ער האט אים געזאגט איך וויל דו זאלסט זיין מסדר קידושין, זאגט ער אין דעם בית מדרש אז דו נעמסט א גיורת ווארפט מען דיך ארויס מיט די גיורת, דו האסט נישט קיין רעכט דא צו גיין אין אונזער בית החיים, דו קענסט נישט נוצן אונזערס א מקווה, דו קענסט נישט עולה זיין דא אין שול און דו טארסט אפילו נישט אריינקומען דאווענען. סא איז למעשה וואס איז געווען איז אז זיי זענען געגאנגען און זיי האבן אראפגעברענגט הרב עובדיה יוסף וואס עובדיה יוסף האט עדות געזאגט אז דאס מיידל איז געקומען ביי די זיבעצן יאר אויף ארץ ישראל פון פראנקרייך און זי האט זיך מגייר געווען נישט לשם אישות נישט לשם קיין שום זאך נאר פשוט ווייל זי איז געווען א דינסט ביי עובדיה'ן אין שטוב זי איז געווען די די שבת גוי'טע זי איז געווען דארטן די דינסט און זי האט געזען אזא איידלקייט און אזא הייליגקייט פון א אידיש הויז, האט זי געזאגט, איך וויל ווערן א איד. איז זי צוגעגאנגען צו עובדיה און זי האט געזאגט, איך וויל מיך מגייר זיין. און עובדיה אליינס האט זי מגייר געווען, ווייל ער האט געזען, ס'איז געווען פאר נאו אדער ריזען, נאר ווייל זי האט געזען ווי איידל און ווי שיין אידישקייט איז. און עובדיה איז אראפגעקומען פון ארץ ישראל, און ער האט געזאגט א ריזיגע דרשה, און ער, רפאל הררי, איז אויך דארט געזעסן, און ס'איז געווען פלאם פייער איז געווען די דרשה. און עבדיה האט געזאגט מען זאל זיי ארייננעמען און זי קען רואיג חתונה האבן, ס'איז נישט דא קיין שום חשש אשת איש ווייל ס'איז געווען א ליבשאפט וכדומה. און ער האט אפגעזאגט זיין דרשה א שעה צייט, איך בין געווען געשאקט צו זען וואס ס'איז געווען, הרב רפאל הררי שטעלט זיך אויף אויף די בימה און ער קלאפט אויס, מורי ורבותי, אלעס וואס מיין רבה מורי ורבי דער הרב עבדיה יוסף האט געזאגט, אין די שול איז עס בטל ומבוטל, ס'וועט נישט זיין, ער וועט אין די שול נישט האבן קיין פלאץ. און דער סוף איז געווען אז דער איד האט נישט געהאט א ברירה און ער איז געפארן אויף קאליפארניע וואוינען און האט מיטגענומען די גיורות. ווייל די ספרדים דא האבן אזוי שטרענג דעם ענין פון נישט צולאזן גרים מיט גיורות, ס'איז אנבעליוועבל. כ'האב געמאכט יעצט די מקווה האב איך געקוקט די נעמען פון די רבנים, קודם האבן זיי געהאט איין רב, נאר מ'איז צוגעקומען נאך פֿינף און דרײַסיק רבנים, יעצט האבן זיי עפעס איבער הונדערט רבנים פון אלע ספרדים א רעשט פון אלע ספרדים איבער די גאנצע וועלט, נא גרים און נא גיורת, און אפילו רב עבדיה יוסף קען דאס נישט משנה זיין, זיי זאגן די תקנה האלט שוין אן פון ניינטין טורטי פייוו ענד נאובאדי איז גאנא טשעינדזש איט, סא דאס איז אז זאלסט וויסן אביסל וויאזוי א חלק פון כלל ישראל גייט צו צו דעם ענין. פון גרים מיט גיורות. ביי אונז איז געווען למשל מאנטעווידעא רב ווען ס'איז געקומען צו א ענין פון גרים מיט גיורות האט מען זיך זייער משמח געווען ער האט מיטגעטאנצט ואהבתם את הגר מיט די אלע זאכן אבער זעהט אויס יענע קהילות האבן געליטן פון די אסימילאציע איך בין געווען אסאך ספרדישע קהילות אין סעוטא אין אין אין ספעין איבעראל ניינטי פראסענט זענען אסימילירט און איר ווייסט מיט וועם? נישט מיט גויים, געס וויט הו? מיט אראבער, ווייל זיי וואוינען אין איין געגנט איבעראל, די אראבער מיט די ספרדים, אנבעליוועבל. עניוועי, יעצט לאמיר צוריק גיין דא צו אונז. איז ווען איך האב דארט געמאכט די מקוה האב איך זיי געפרעגט אזוי, וואס וואלט עטץ געווען געטוהן ווען משה רבינו קומט ענק אריין אין שול דאווענען? ער האט דאך אויך גענומען א גיורת.

געווען זיין ווייל דעמאלטס איז עס נישט געווען ממש לשמה, ס'איז נישט קיין חילוק איך וויל נישט יעצט אריין גיין, טאמער וועט מען מיר הייסן זאגן א דרשה ביי די תמימות מוצאי שבת כדי ס'זאל זיין תמימות וועל איך רעדן פון דעם ענין, איך האב גענוג ברוך השם אויף דעם צו רעדן, אבער לאמיר גיין דא קודם יעצט ווייטער, למעשה איז נאכדעם זענען זיי ביידע געשטארבן, און. נעמי זאגט פאר ערפה, פאר רות, גייטס געזונטערהייט צוריק, שובנה בנותיי, גייטס צוריק פון ווי עטס קומט, אל בנותיי, נישט מיינע טעכטער כי מר לי, ס'מיר ביטער מאוד זייער, ווי קענטס געדענקט אז איך זעה ענק אזוי זייט אונז ביידע פארלוירן די מענער, כי יצאה בי יד השם, ווייל אין מיר איז ארויס די האנט פונעם אייבערשטן, בקיצור, ותשאנה קולן ותבכינה עוד, זיי האבן ביידע געוויינט, ותשק ערפה לחמותה.

אז ס'איז בימי שפוט השופטים, ס'איז שוין נישט דא קיין פירער ביי אידן, האבן זיי געוואוסט משיח מוז שוין קומען, זענען זיי געגאנגען בשדי מואב, ווייל זיי האבן געוואוסט אז דארט איז פארלוירן געווארן דער ניצוץ פון דוד המלך אין מואב, איז במילא זענען זיי געגאנגען טרעפן דעם ניצוץ. זיי האבן חתונה געהאט מיט עורפה און מיט רות, ווייל אין זיי איז געלעגן דער ניצוץ פון דוד המלך. און זיי וואלטן געדארפט ארויסברענגען משיח'ן פון זיי, ס'איז נאר נאכנישט געווען די צייט, אבער יעדע זאך פעלט אויס ווייל ס'איז דא א חזקה אז א תעמולה גייט נישט צוריק ליידיג, זיי האבן געמוזט טון דאס. למעשה, די פסוקים, אנדערש אפגעטייטשט, זאגט נעמי פאר רות, לאמיך דיר עפעס זאגן, דו ווילסט אריינקומען צו כלל ישראל? ס'דאך א דזשאוק! צוויי טויזנט יאר פאר דער אייבערשטער האט געשריבן זיין תורה, האט ער געשריבן לא יבוא עמון ומואב בקהל השם עד עולם גם דור עשירי לא יבוא, בקהל השם. דו קענסט נישט אריינקומען אין כלל ישראל, דער איז נאו וועי וואס דו קענסט דאס געשען, דער אייבערשטער האט דיך שוין קאנדעמט אז דו ביסט אויט, דאס איז וואס נעמי איז מסביר דא פאר רות די גאנצע צייט, דו קענסט נישט, גיי צוריק שובי אחר יבמתך ואל אלהיך, דו האסט דא נישט וואס צו קומען, זאגט איר רות א מורא'דיגן יסוד, און וועגן דעם ליינט מען דאס שבועות. א מורא'דיגער יסוד! רות זאגט געט אף, דו קענסט דאך נישט דעם גאנצן דרך, איך וויל דיך אויסלערנען דעם דרך. ווען א מענטש זאגט איך וויל אריינקומען צו כלל ישראל, קומט ער אריין. איי, דער אייבערשטער האט געשריבן א תורה מיט צוויי טויזנט יאר פאר די בריאת העולם, דער אייבערשטער וועט זיך בייגן כביכול מיט די גאנצע תורה.

מואב ולא מואבית. פארדעם איז עס נישט געווען אינגאנצען. וואס וואלט געווען מיט משיח השם ס'וואלט נישט געווען חלילה, ווייל ווי איז געווען די זרע של דוד? איז געווען סטאק אין עמון. יעצט די גמרא ברענגט אין מסכת הוריות דף י' עמוד א', אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה במצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב,

בלק, יעצט מען דארף פארשטיין, די גמרא זאגט אין מסכת ראש השנה, ווען איינער זאגט סלע זו לצדקה, על מנת שיחיה בני, אדער איך זאל זוכה זיין צו עולם הבא, איז עס א צדקה גמורה אדער א צדיק גמור? ווי עס זאגט דארטן די גמרא, כאן בישראל כאן בעכו"ם, זאגט רש"י עכו"ם אין מטיבין לו כגמולו קורא תגר, טאמער ער באקומט נישט וואס ער האט געבעטן ווערט ער ברוגז, מה שאין כן א איד איז עס מקנה. יעצט קומט אויס. די חזל לערנען דא אז א גוי מוז זיין לשמה ווייל שלא לשמה העלפט וועם? דאס העלפט נאר ביי א איד. יעצט וואס איז געווען בלק? א איד צו א גוי? א גוי ביי אים העלפט דאך נישט קיין שלא לשמה און ער האט דאך עס געטון אומצוברענגען כלל ישראל. יעצט תוס' ברענגט אין מסכת ברכות דף י"ז עמוד א. שטייט אין גמרא עושה שלא לשמה נוח שלא נברא, איינער טוט שלא לשמה בעסער נישט געבוירן צו ווערן, פרעגט תוס' א קשיא, רב יהודה אמר רב זאגט דאך אין מסכת פסחים, דף נ עמוד ב, אז א מענטש זאל עוסק זיין בתורה ומצוות שלא לשמה ווייל שמתוך שלא לשמה בא לשמה, די תוס' אז דארט שמועסט מען אז ער לערנט לקנטר, און לקנטר איז ארגער, קומט אויס אז דא איז דא נאך א זאך, לקנטר איז ארגער, יעצט וואס האט בלק געוואלט? לקנטר, ער האט געוואלט אומברענגען כלל ישראל, סיי ער איז א גוי סיי ער האט געוואלט אומברענגען כלל ישראל, און עם כל זה זאגט אונז די גמרא מסכת הוריות, א מענטש זאל טוהן מצוות שלא לשמה ווייל שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב, בלק יצא מזה יצא ממנו זכה ויצא ממנו רות הערט וואס דא טוט זיך יעצט וויאזוי ארבעט דאס טאקע וויאזוי האט ער געקענט זוכה זיין צו אזא זאך ער האט דאך געמיינט לקנטר און ער האט דאך געמיינט וואס מיינט ער האט געמיינט אונטערצוברענגן כלל ישראל און ער האט דאך אויך געמיינט אז ער זאל ער איז דאך געווען א גוי און א גוי טאמער ס'געשעהט נישט דעמאלטס האט ער דאך חרטה דער אבן עזרא אין פרשת בלק אויפן פסוק. הכן לי שבעה מזבחות, און אויך די רמב"ן, זאגט אז בשעת ווען ער האט עס געטוהן האט ער זוכה געווען צו פארשטיין אזאלעכע סודות עמיקות וואס נארמאל קען מען נישט פארשטיין, ער האט זוכה געווען להשיג דביקות רצון העליון על ידי קרבנות האלו מורא'דיגע זאכן, ווייל דער שורש פון ביים מלכות בית דוד מוז זיין מיט א הסתר קיינער זאל נישט קענען זעהן וואס דא גייט פאר, על כל פנים, זעהן מיר דאך פון דעם אז א מענטש טוט שלא לשמה, האט אפילו ער געטוהן לקנטר אונטערצוברענגען אידן, טאמער איז ער זיך מדבק די לעצטע מינוט אינמיטן טוהן די זאך צום הייליגן באשעפער, העלפט אים דער באשעפער אז דער מענטש קען נאכדעם אויפטוהן גאר גרויסע זאכן. סאו דאס איז געווען דא די זאך וואס. רות האט זאגט פאר נעמי'ן, דו מיינסט טאקע אז דו ווייסט אלעס וואס? א רצון פון א מענטש איז שטערקער כביכול פון די תורה און פונעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער איז זיך מסכים צו בייגן און דעם מענטש אריינצונעמען אין כלל ישראל טאמער מיינט ער עס גענוג ערנסט. און וועגן דעם ליינען מיר דאס אום שבועות יעצט איז קבלת התורה, רבותי נישט קיין חילוק וויפיל דו האסט צוזאם געזינדיגט וואס דו האסט צוזאם געזינדיגט, יו דיד וואט יו דיד, יו דידנט דו וואט יו שוד האב דאן, פארגעס אלעס.

זארגן, דער אייבערשטער וועט אונז אלע צוריק נעמען, עס דארף נאר זיין א באמת'דיגע קבלת התורה. עד כדי כך, דעמאלטס איז נתחדש געווארן די הלכה פון עמוני ולא עמונית, דוד המלך'ס טאטע ישי איז געווען איינער פון די וואס זענען געשטארבן ממש אן אן עבירה, ער האט אלץ מורא געהאט אז די הלכה איז נישט אזוי, האט ער מורא געהאט אז אלע זיינע קינדער זענען חלילה גויים. האט ישי אפגערעדט מיט די שפחה א געשעפט אזוי אז זי העט וואוינען מיט אים. און ממילא אז זי וועט וואוינען מיט אים און זי וועט האבן א קינד, וויאזוי קען זיך א ממזר מטהר זיין? ער נעמט א שפחה און נאכדעם באפרייט ער זי. למעשה די שפחה האט עס פארציילט פאר דעם ישי'ס ווייב, און זי איז געגאנגען וואוינען מיט אים, און ממילא דא האט ישי אלץ מורא געהאט אז אפשר דאס נישט קיין כשר קינד, דער דוד, האט ער געהאלטן ס'איז א ממזר, מ'האט אים געשיקט אין פעלד ער זאל פאשען די שאף, שפעטער זאגט דער אייבערשטער פאר שמואל הנביא גיי זאלבן דיר נאך דוד המלך, גיי עס טרעפן ביי ישי'ס קינדער עסטו טרעפן דארט איינעם.

שטעל דיך פאר, ווער האט דאס געמאכט? רות המואביה, ביי דעם שלמה המלך האט זי געהאט דעם בענקל, זי האט געהייסן די אם המלכות, זי איז געזעסן לעבן שלמה המלך, איר מסירת נפש האט ארויסגעברענגט דעם ניצוץ פון סדום, די גמרא זאגט מצאתי דוד עבדי היכן מצאתי בסדום, געווען באהאלטן אזא ניצוץ, אזוי באהאלטן אז מען האט נישט געקענט טרעפן עס, ווייל דער אייבערשטער האט זיך געמוזט באהאלטן, ווען דער אייבערשטער פירט דורך. זיינע כלים פון בית המקדש און פון אלעם פירט ער עס דורך, ער האט נישט קיין מורא פאר סמך מם, און ער פירט דורך זיין קרוין, דאס איז די כתר מלוכה, דאס וויקלט מען איין אין שמוץ און אין גארבידזש אז מען זאל נישט אפילו טראכטן אז דארט פארט עפעס וועליובל, די זעלבע געווען מיט יהודה מיט תמר, דער בעל דבר האט געטראכט פון דארט וועט זיכער קיין גוטס נישט ארויסקומען, די זעלבע געווען מיט רות. און אזוי ווייטער, סאו דעיס דארף מיר אונז וויסן, אונז האמיר א קאמיטמענט, אונז גיימיר זיך יעצט אונטערנעמען, מען גייט זיין וואויל, מען גייט טוהן אלעס וואס מען דארף, מען גייט זיך נישט לאזן פון דעם סמך מם, מען גייט האבן א נייע קבלה, מיט דעי קבלה, און מיט אביסל תפילה צום אייבערשטן, וועט עטץ זעהן אויכעט אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. וועגן דעם זאגט מען די מעשה פון די גיורת שבועות, ווייל דורך איר מסירת נפש איז נתחדש געווארן א נייע הלכה און מ'האט געקענט ארויסנעמען דעם ניצוץ פון דוד המלך און פון מלך המשיח פון סדום וואו ס'איז געווען באהאלטן און איז ביי מואב און אזוי ווייטער. רבותי, בעטס ביים אייבערשטן, ס'קומט צו אהבה רבה, וויינטס ענק אויס, אין ראפשיץ האט געדויערט זעקס שעה צו זאגן אהבה רבה, בעטס דעם אייבערשטן נאר דאס געבעטעכץ דאס וועט ענק ברענגען גוטס. דאס פלאגן פון תורה דאס קומט נאכן געבעטעכץ, וויינטס ענק אויס און זאגט צו פארן אייבערשטן, עד שלא יכנסו מעדנים לתוך מעיך, ביז לאנג ס'וועט נישט אריין גיין קיין זיסע זאכן און יכנסו תורה וועט אריין גיין תורה, וויינטס ענק אויס באהבה רבה, אהבה רבה אהבתנו ה' אלוקינו.

לייכט אויף אונזערע אויגן אין בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. קינדערלעך טייערע, א קלייניקייט וואס אונז טוהן מיר יעצט פארן אייבערשטן איז אזוי גרויס ווי אמאל וואס די ראשונים האבן געטוהן, און דאס האט דער רבי זכרונו לברכה געזאגט אויף די רוסישע אידן, זייער קליינע ווילן איז אזוי ווי אונזערע גרויסע מצוות און מעשים טובים. קינדערלעך, אונז זעמיר אויכעט פארפאלן. לאמיר זיך צוריק אינאיינעם צוזאמנעמען, און וועמיר זיך אויפהייבן אינאיינעם, און מ'וועט מקבל זיין זיך דעם עול תורה, און וועמיר מאכן א קאמיטמענט מ'גיימיר זיין גוט, העט אונז דער אייבערשטער אלעס מוחל זיין, אונז'מיר זוכה זיין צו פארשטיין די הייליגע תורה, און וועמיר זוכה זיין צום ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.